לעילוי נשמת הרב חיים ב ר אליהו הלוי עליו השלום סוועד ליום היארצייט שלו ב' דראש חודש אייר.
ג' חלקים משיחת ב' אייר תשמ ט. ויש להוסיף בזה על כל פנים בדרך רמז, אז דער ענין פון מלכתחילה אריבער הי זעט מען גלייך בשעת מען גייט צו ווי יעדער איז מסתכל ברישא אז מען זעט די התחלה גלייך פון תורה שבכתב זעט מען גלייך אז דער ערשטע דיבור איז געווען די יהי אור וואס דאס איז דאך די תכלית השלימות פון דער גאנצער בריאה בפרט נאך ווי כמדובר אז דער ויהי אור פון איז דאך העכער נאך. ווי דערנאך דער ויהי כן כמבואר אין תורת המגיד וכיוצא בזה, נוסף אויף דעם ענין פון תורת הבעל שם טוב אז די בריאה איז געווען מאין ליש און מאין ליש איז דאך ווי דער אלטער רבי איז מבאר דעם ענין ווי די תורת הבעל שם טוב בזה איז דאס דווקא דער וואס בכוחו וביכולתו להוות מאין ליש איז דאס דווקא פון עצמות אליין וואס דאס איז מלכתחילה אריבער גלייך אין תחילת תחילת הבריאה, די בריאה אפילו ווי זי איז שוין אריין אין גדר הזמן וואס דאס איז דאס גלייך די ערשטע רגע פון די בריאה איז שוין געווען די בריאת הזמן ובריאת המקום האט זיך שוין אנגעהויבן מיט דער ענין פון ויהי אור וואס דאס איז נאך העכער ווי ויהי כן. וואס שטייט דארט נאך ניט ויהי כן נאר ויהי אור, דערפאר וואס ס'איז געווען ניט אט דער אור וואס מ'האט דערזאגט ויאמר אלקים יהי אור, נאר ס'איז געווען אן אנדער אור למטה בדרגה כמדובר כמה פעמים, געפינט מען אויכעט אין תורה שבכתב אז די התחלה פון תורה הייבט זיך גלייך אן מיט א בית, וואס דאס איז באווייזט אויף דעם ענין פון ברכה וואס לכאורה אז מען גייט און טרעט ערשט צו צו בריאת העולם, ברכה דארף דאך חל זיין אויף א ענין וואס איז שוין דא במציאות, נאר דעמאלט איז מען מברך און ממשיך דעם ענין נאך מערער און נאך מערער, דא הייבט מען גלייך אן מלכתחילה אריבער מיטן ענין של ברכה. בפרט נאך כמדובר אז גלייך נאך דעם ווארט בראשית האט מען גלייך די מנין פון די עשרה מאמרות, און בראשית נמי מאמר הוא, זאגט מען אז דער ערשטער פון די עשרה מאמרות איז דאס דער ענין ניט פון ראשית אליין, כמ וואס דאס אליין איז שוין מלכתחילה אריבער, נאר דאס איז בית ראשית. ובפרט א בית ראשית איז דאך דאס צוויי באזונדערן ראשית ווי פארשטאנדען פון פירוש פון תורה שבעל פה אז דאס איז וואס רש"י ברענגט אויכעט אראפ בפירושו על התורה אז דאס גייט אויף ישראל און דאס גייט אויף תורה בשביל התורה ובשביל ישראל כמדובר כמה פעמים בפרט נאך אין דעם פירוש פון תורה שבעל פה גלייך אין בראשית. אז מען זאגט ויהי אז די ענין פון ויהי ער איז דאס ערשטע נברא ביום ראשון כמוזכר לעיל וואס אדם מסתכל ב מ סוף העולם ועד סוף ע און בחסידות טייטשט אפ דעם דיוק א ניט מסוף העולם ועד ס א ניט מראש העולם ועד סוף ע נאר מסוף ע ועד סוף ע דערפאר איז דאס כולל גאנץ אלע עלמא דאתגליא און אלע עלמין דאתכסיין, ובפרט נאך לויטן פירוש פון בעל פה אין תורה שבעל פה וואס טייטשט אפ אז נאך איידער מ'האט דערציילט וועגן די בריאה זאגט מען גלייך אז ס'איז געווען ורוח אלקים מרחפת על פני המים, טייטשט ער אפ אין מדרש ורוח אלקים איז דאס רוחו של משיח. אזוי איז אויכעט אין תורה שבעל פה, אין תורה שבעל פה די התחלה הייבט מען אויכעט גלייך אן מיט מאימתי קורין את שמע בערבין, און כידוע דער פירוש בזה פון דעם לימוד פון דעם אלטן רבי'ן מיטן מלאך, און וואס האט גלייך אפגעטייטשט אז מאימתי גייט עס אויף יראה, און יראה עילאה ס'איז דאך נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן, איז דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז אויך אין דעם סיום פון תורה שבכתב פארענדיגט מען אויכעט מיט לעיני כל ישראל, וואס דאס באווייזט זיך ווי ער זאגט פאר דערויף היד החזקה ונפלאות גדולות וכו', על דרך זה אויכעט אין דעם סיום. פון תורה שבעל פה איז מען אויכעט מסיים מיט הוי' עוז לעמו יתן הוי' יברך את עמו בשלום, אויכעט מסיים ניט מיטן ווארט שלום אליין נאר בית שלום וואס דאס איז כולל ביז די שלימות כמוזכר אויכעט אין דעם שענען שבת על קוט בשבת, על כל פנים בקיצור, על דרך זה אויכעט זעט מען דאך אין ספר התניא. און דאס אז די חסידים האבן דאס אנגערופן תורה שבכתב פון תורת החסידות חבד, איז אויכעט הייבט זיך גלייך אן מיט משביעין אותו, ווי דער צמח צדק טייטשט דאס אפ אז דאס איז מלשון שובע, נישט סתם אכילה כדי צרכו נאר ביז אין אן אופן של שובע, און דאס איז אויכעט פארבונדן מיט פסח וואס נאכל על השובע, און איצטער שטייט מען זיך אין די טעג און די צייט וואס מען ציילט פון ממחרת השבת וואס דאס גייט אויף פסח, און וואס כמדובר איז דאס אליין שוין מלכתחילה אריבער און אין דערויף גופא זאגט מען אז דאס איז א ענין וואס דאס איז נאך קודם לזה, און ווי פארשטאנדיג אויכעט אז דאס אויכעט משביעין אותו פון לשון שובע. ווי דאס איז אין פסח, און על דרך זה אויכעט אין סיום פון ספר התניא, אין חלק ראשון וואס דאס איז דער עיקר'דיגער, וואס כמדובר כמה פעמים ווי דער אלטער רבי האט עס סוף כל סוף אויסגעשטעלט, איז ער אויכעט מסיים מיט יתברך ויתעלה.

מיט שויתי הוי' לנגדי תמיד, אז נישט זאגט מען אויכעט נישט שם אלוקים נאר הוי', און מען זאגט אויכעט אז דאס איז לנגדי תמיד, און דערמיט הייבט זיך אן דער הגהות הרמא וואס ווערט אנגערופן די מפה וואס ליגט אויפן שולחן, מפת הרמא, הייבט זיך אויכעט גלייך דער ערשטער ענין אזוי. און דאס ווערט די התחלה פון ד' חלקי פון שולחן ערוך, על דרך זה אייכעט כמדובר כמה פעמים די שולחן ערוך פון דעם אלטן רעבן איז זיך אייכעט דא ווי די ביידע מהדורות און די חילוקים שביניהם, וואס כמדובר כמה פעמים איז שוין אייכעט דארט אייכעט נרמז אט די עניינים. און אנהייבנדיג מיטן ענין פון מלכתחילה אריבער, און דאס זאל דערנאך נמשך ווערן בכל השנה כולה, ובפרט כמדובר אז דאס איז אזוי דער סדר אין תורה שבכתב און אין תורה שבעל פה בנגלה, על אחת כמה וכמה ווי דאס איז אין תורת החסידות און אין ספר התניא בכלל, על אחת כמה וכמה בשעת מען רעדט וועגן א. תפקידו של האדם, און דאס איז יפוצו מעינותיך חוצה, זאגט מען אויכעט גלייך אין די אלע דריי עניינים אין אן אופן מלכתחילה אריבער, נישט דער ענין פון יפוצו, וואס לכאורה איידער ס'ווערט נפוץ דארף זיך פריער בכלל אנקומען מים עליונים אין די מים תחתונים און דערנאך על היבשה, און דא הייבט מען גלייך אן מיט יפוצו, דערנאך זאגט מען יפוצו ס'הייבט זיך גלייך אן מיט מעיינות וואס דאס איז שלא בערך פון מים אפילו מי מקווה כשרה אפילו מערער פון באר מים חיים נאר דאס א ענין של מעיינות כמדובר בארוכה און אויכעט אז מען זאגט חוצה איז מען אויכעט אז ס'ווערט פארלאנגט אז נישט מען זאל דערמיט דורכנעמען בפנים דירתו וביתו של האדם, נאר מען דערמאנט גלייך אין די דריי עניינים פונקט ווי אין די ערשטע צוויי אז אויכעט אין דעם דריטן זאל זיין אויכעט ביז אין חוצה, וכמדובר כמה פעמים וויבאלד אז מען טייטשט דאס ניט אפ מ'איז דאס ניט מגביל איז דאך פארשטאנדיק בפשטות אז ווען איז מען יוצא דעם ציווי מיט די נתינת כח פון יפוצו מעינותיך חוצה, אז ס'איז ניטא קיין ספק און ספק ספיקא אז מ'האט דורכגענומען דעם חוצה ביז וואס שאין חוצה למטה הימנו ומחוץ הימנו כמדובר כמה פעמים, און ויהי רצון אז יעדערער זאל מוסיף זיין כהנה וכהנה אויכעט אין אן אופן פון מלכתחילה אריבער, און דאס זאל דערנאך נמשך ווערן בכל ענינים ובעיקר אין כל ענינים פארבונדן מיט מעשה.